ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף כ"ו, עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן מיט דעם ווארט מעליא. פרעגט די גמרא, ולא תהא קרן ברשות הרבים חייב מקל וחומר, קרן דארף זיין פטור אין רשות הרבים. כ'דארף עס אפלערנען פון א קל וחומר ווייל וועלכעס איז א שטארקערע מזיק שן ורגל, און שן ורגל איז פטור אין רשות הרבים, דארף קרן וואס א לייכטערע מזיק אוודאי זיין פטור. גיב א קוק מה דאך שן ורגל. שברשות הניזק נזק שלם, שן ורגל באצאלט אין רשות הניזק א גאנצן שאדן, ברשות הרבים פטורה, ברשות הרבים איז שן ורגל אינגאנצן פטור, קרן, וואס קרן איז לייכטער ווי שן ורגל, שברשות הניזק חצי נזק, קרן באצאלט אין רשות הניזק נאר א האלבן שאדן, אינו דין איז דאך אוודאי און אוודאי אז אויב איך זעה אין רשות הרבים איז שן ורגל דער שטארקערע מזיק פטור, איז אוודאי און אוודאי אז קרן דער לייכטערע מזיק שברשות הרבים פטורה אין רשות הרבים זאל זיין פטור. ענטפערט די גמרא אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט אמר קרא יחצון. שטייט אין פסוק יחצון וואס איז א איבריגע פסוק, שטייט וחצו את כספו וגם את המת יחצון, איז גענוג זאל נאר שטיין וחצו את כספו וגם את המת. לערנען מיר אפ אין חצי נזק חלוק, א חצי נזק איז נישט פונאנדערגעטיילט לא ברשות הרבים ולא ברשות היחיד, אז א חצי נזק דארף מען אויך באצאלן אין רשות הרבים. דער דין איז שור שהמית את האדם, ביי א מועד האלטן אלע אז מען דארף באצאלן כופר, ביי א תם איז א מחלוקת צו מען דארף באצאלן חצי כופר, א אדם, זאגן מיר, אדם שהמית את האדם איז פטור פון כופר, איי ווי ווי קען איך אים מחייב זיין כופר? ס'קומט דאך אים מיתה, במזיד, בשוגג, גייט ער אין גלות, נאר ס'דא א אופן ווי ס'נישט דא קיין מיתה און נישט קיין גלות, במזיד. ס'דא עדות, נאר מ'האט אים נישט געווארנט, גיט מען דאך נישט קיין מיתה, און אויכעט נישט קיין גלות. פרעגט יעצט די גמרא, ויהא אדם חייב בכופר מקל וחומר, א מענטש זאל זיין מחויב פון כופר, איך זאל אפלערנען דאס פון א קל וחומר? מה דאך שור שאינו חייב בארבעה דברים, א שור, וואס האט געמאכט א שאדן אין א מענטש איז נישט מחויב אין ארבעה דברים, ער איז נאר מחויב פון נזק, אבער צער, ריפוי שבת בושת איז ער נישט מחויב, דאך חייב בכופר, א שור שהמת את האדם איז מחויב כופר. אדם, דער מענטש איז דאך א שטארקערע מזיק, איך בין דאך אים מער מחייב, והא ראיה שחייב בארבעה דברים. א חוץ נזק דארף ער געבן די ארבעה דברים, צער, ריפוי, שבת, בושת. אינו דין איז דאך אוודאי און אוודאי שיהא חייב בכופר, אז א מענטש זאל באצאלן כופר. ענטפערט די גמרא, אמר קרא, שטייט אין פסוק, ככל אשר יושת עליו, בשור שהמת את האדם ווערט דאך דערמאנט דאס ווארט עליו, זאג מיר עליו, נאר אויף דעם נזקי שור דארף איך באצאלן כופר, ולא על אדם, אבער נזקי אדם באצאלט מען נישט קיין כופר. חיובים קען נאר זיין מיתה אדער גלות. פרעגט די גמרא, ויהא שור חייב בארבעה דברים מקל וחומר, א שור שהזיק את האדם זאל זיין מחוייב פון ארבעה דברים, מה דאך אדם שאינו חייב בכופר, א אדם איז נישט מחוייב פון כופר. חייב בארבעה דברים, איז ער מחוייב פון ארבעה דברים, שור וואס איז הארבער שחייב בכופר, שור שהמת את האדם איז מחוייב כופר, אינו דין איז דאך אוודאי און אוודאי, איך זע דאך ביי א שור איז דא מער חיובים, איז אוודאי און אוודאי שיהא חייב בארבעה דברים, אז א שור שהזיק את האדם זאל זיין מחוייב בארבעה דברים, ענטפערט די גמרא אמר קרא שטייט אין פסוק איש בעמיתו שטייט איש כי יתן מום בעמיתו זאגן מיר ולא שור בעמיתו נאר איש בעמיתו איז דא די דינים פון ארבעה דברים אבער שור בעמיתו של בעליו אז דער שור האט געמאכט שאדן אין דעם חבר פון זיין באלבאס דארף ער נישט באצאלן ארבעה דברים.

צו דארפן באצאלן כופר. פארוואס פרעג איך די שאלה ביי רגל, נישט ביי שן? ווייל שן איז דאך נישט דער סדר, ס'זאל זיין הנאה להזיקה זאל אויפעסן א קינד די בהמה, און אויב זי האט דאס געטון איז דאך עס כוונתו להזיק, איז דאך דאס קרן, איז דאך דאס נשיכה. תוספות זאגט ביי שן איז אויך די שאלה וועלכע שן, שן דחיה, דארט איז דאך יש הנאה להזיקה, דארט איז אויך די זעלבע שאלה, נאר מען רעדט דא פון א בהמה, ביי א בהמה איז די שאלה נאר רגל. מי אמרינן צי זאגן מיר מידי דהוה אקרן, רגל האט דעם זעלבן דין ווי קרן, קרן, כיוון דעבד תרי ותלתא זימני אורחיה הוא, קרן ס'האט געטון צוויי דריי מאל ווערט עס אורחיה ומשלם כופר מ'באצאלט כופר הכא נמי לא שנא, די זעלבע זאך ביי רגל באצאלט מען גלייך כופר או דילמא אדער קרן כוונתו להזיק, רגל קען איך נישט אפלערנען פון קרן ווייל קרן איז כוונתו להזיק האי אבער ביי רגל אין כוונתו להזיק. דעריבער איז ביי רגל נישטא קיין כופר. תוספות פרעגט, ס'איז דאך נאר א זיכערע זאך אז קרן איז הארבער. וואך קומט דאך נישט ווייל קרן איז כוונתו להזיק. דער רא"ש איז מסביר די גמרא אז די שאלה אין גמרא איז דאס וואס שטייט ביי כופר עליו. און איך בין ממעט עליו ולא על אדם, די זעלבע זאך בין איך ממעט עליו ולא על אש ולא על בור, אז דער חיוב פון כופר איז נאר פארהאנען ביי א שור, נישט ביי אדם שהמית אדם, נישט ביי בור שהמית אדם, נישט ביי אש שהמית אדם. און אט דא די שאלה אין גמרא, ווי טייטש איך דעם עליו? צי טייטש איך דעם עליו איז די טייטש נאר ביי שור, ביי אלע היזקות וואס דער שור מאכט, סיי ביי קרן סיי ביי רגל, אדער איך טייטש דעם עליו עליו נאר ביי קרן? מיט דעם איז שוין פארענטפערט תוספות קשיא. זאגט די גמרא תא שמע, איך זיך פושט זיין די שאלה, מיר האבן געלערנט הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, איינער האט אריינגעברענגט זיין אקס צו דעם חצר פון א באלבאס שלא ברשות, ונגחו לבעל הבית. דער שור האט געשטויסן דעם בעל הבית ומת דער בעל הבית איז געשטארבן. השור בסקילה, אזוי דאך א דין שור שהמית את האדם קומט אים סקילה, ובעליו און דער בעל השור בין תם בין מועד משלם כופר שלם, דברי רב טרפון, א תם באצאלט אויך כופר שלם ווייל דאס איז געוועזן בחצר הניזק. כופר שלם בתם לרב טרפון מנא ליה. פון וואנען ווייסט רב טרפון דעם דין אז בחצר הניזק זאל מען באצאלן כופר שלם? לאו מיינסטו דען ניט? משום דסבר ליה כרבי יוסי הגלילי, רב טרפון האלט ווי רבי יוסי הגלילי דאמר וואס רבי יוסי הגלילי לערנט תם משלם חצי כופר ברשות הרבים, א תם באצאלט האלבן כופר אין רשות הרבים, און נאכדעם אז איך ווייס א תם באצאלט חצי כופר אין רשות הרבים, ומייתי לה בקל וחומר מרגל טוט עס רב טרפון אפלערנען רשות הניזק פון א קל וחומר נזק שלם אזוי ווי רב טרפון האט אפגעלערנט קרן תם לגבי נזקין אז מ'באצאלט נזק שלם ווי עס ווערט דערמאנט אין דער משנה אזוי טוט ער אפלערנען לגבי כופר אויך ער וועט זאגן אזוי מה דאך שן ורגל וואס אין רשות הרבים

באצאלט עס כופר שלם אלמא זעט מען דאך איכא כופר ברגל אז ברגל איז דא כופר ווייל אויב איך זאל זאגן אז ברגל איז נישט דא קיין כופר ווי קען איך אפלערנען קרן בחצר הניזק זאל מען באצאלן כופר שלם. אמר רב שימי מנהרדעא, האט רב שימי פון די שטאט נהרדעא געזאגט, ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, קען זיין אז ברגל איז נישט דא קיין כופר, תנא מנזקין דרגל מייתי לה, דער תנא לערנט עס אפ פון די נזקין פון רגל, איך מאך אזוי אין קל וחומר, גיב א קוק. רגל אין רשות הרבים פטור פון נזקין, און ברשות הניזק באצאלט עס א גאנצן שאדן. זעה איך דאך אז רשות הניזק איז אסאך הארבער פון רשות הרבים, א זאך וואס אין רשות הרבים באצאלט מען גארנישט ניט, אין רשות הניזק באצאלט מען א גאנצן שאדן. קרן, וואס איך זעה, דער כופר פון קרן איז הארבער, אפילו אין רשות הרבים באצאלט מען א האלבן כופר, ווייל ער האלט ווי רבי יוסי הגלילי איז אוודאי אוודאי אז אין רשות הניזק באצאלט מען כופר שלם. פרעגט די גמרא, דו קאנסט נישט אפלערנען פון נזקין דרגל, ולפרוך איך קען אפפרעגן, מה לנזקין דרגל, ווייסטו פארוואס? די נזקין פון רגל באצאלט מען א גאנצן שאדן, שכן ישנה באש, די זעלבע זאך אז אש מאכט דעם שאדן באצאלט מען אויף דעם אויך, אבער כופר איז דאך פטור באש, ווי די גמרא האט פריער געזאגט דף י עמוד א, אז אויב איינער איז נישט געווען פארזיכטיג מיטן פייער און ס'האט דערהארגעט א מענטש, איז ער פטור פון כופר איז די זעלבע זאך, איז כופר גייט נישט אן אין רשות הניזק א גאנצן שאדן, ענטפערט די גמרא, מטמון, איך לערן עס אפ פון טמון, דער דין איז דאך אז אויב ס'איז געווען א זאך באהאלטן אין דעם גדיש איז באש, פטור, ווי איז רגל איז פון דעם אויך מחוייב קען איך דיך נישט אפפרעגן, מה לנזקין דרגל שכן ישנן באש, ווייל דאס גייט דאך נישט אן באש, לערן איך אפ אזוי דעם קל וחומר, מה דער רגל אין רשות הרבים איז אינגאנצן פטור. קיין זאך איז רגל נישט מחויב אין רשות הרבים, און ברשות הניזק איז רגל מחויב אפילו אויף טמון א גאנצן שאדן, קרן וואס רשות הרבים באצאלט מען א האלבן כופר, איז אוודאי און אוודאי ברשות הניזק כופר שלם. זאגט די גמרא, מה לטמון, ווייסטו פארוואס רגל איז מחויב? אויף די נזקי טמון, שכן ישנו בבור, טמון גייט אן בבור, אז א גדי איז געווען באהאלטן אין א זאק און ס'איז אריינגעפאלן אין דעם בור, איז ער חייב. דעריבער זאגן מיר, איז רגל אויך מחויב אויף טמון א גאנצן שאדן. אבער כופר גייט דאך נישט אן בבור, וועל איך אויך זאגן אז אין רשות הניזק באצאלט נישט כופר קיין גאנצן שאדן. זאגט די גמרא מכלים, איך לערן עס אפ פון כלים, כלים איז דאך פטור בבור, און איך לערן עס אפ פון כלים פון רגל, איך מאך אזוי אין קל וחומר. מה דער רגל אין רשות הרבים איז פון אלעס פטור, און ברשות הניזק איז עס מחויב אפילו אויף כלים א גאנצן שאדן, קרן וואס אין רשות הרבים באצאלט מען א חצי כופר, איז אוודאי און אוודאי אין רשות הניזק באצאלט מען א גאנצן כופר. זאגט די גמרא, איך קען נישט אפלערנען פון נזקין דרגל, מה לכלים, ווייסטו פארוואס קרן? איז מחויב אויף נזקין דכלים שישנן באש, אש איז אויך מחויב אויף כלים, דעריבער באצאלט רגל ברשות הניזק א גאנצן שאדן, אבער כופר גייט נישט אן באש, איז די זעלבע זאך, אין רשות הניזק באצאלט מען נישט קיין גאנצן שאדן. ענטפערט די גמרא, מכלים טמונים, איך לערן עס אפ פון נזקי רגל פון כלים טמונים, אויב ס'איז געווען כלים טמונים איז דער רגל מחויב אין רשות הניזק, מאך איך אזוי אין קל וחומר, מאדאך נזקי רגל, וואס אין רשות הרבים איז עס פון אלעס פטור. און ברשות הניזוק באצאלט מען א גאנצן שאדן אפילו אויף כלים טמונים, איז דאך כופר פון קרן וואס איז הארבער, וואס אין רשות הרבים באצאלט מען אויך א האלבן שאדן, איז אוודאי און אוודאי אז רשות הניזוק זאל מען באצאלן א גאנצן שאדן.

אבער דא וועל איך זאגן אז אין רשות הניזוק באצאלט מען אויך נישט קיין גאנצן שאדן, אלא לאו שמע מינה, מוז איך דאך זאגן, איך קען דאך נישט זאגן אז איך לערן אפ כופר ברשות הניזוק א נזק שלם פון נזקי רגל ווייל איך האב דאך א פירכא, פון וואנעט ווייס איך דען אז כופר. ביי תם ברשות הניזוק באצאלט א גאנצן שאדן, מוז איך זאגן מכופר דרגל מייתי לה, איך לערן עס אפ פון כופר פון רגל, ווי איך האב געמאכט פריער דעם קל וחומר, מה דאך שן ורגל וואס אין רשות הרבים איז עס אינגאנצן פטור פון כופר, און ברשות הניזוק באצאלט עס כופר שלם. קרן וואס ברשות הניזוק באצאלט מען א האלבן כופר, איז אוודאי און אוודאי אז קרן תם ברשות הניזוק באצאלט א גאנצן כופר. אלמא איכא כופר ברגל שמע מינה, איז פון דא א ראיה אז ברגל איז דא כופר. אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא, האט רב אחא מדפתי געזאגט צו רבינען, הכי נמי מסתברא, איך מוז אזוי זאגן דאיכא כופר ברגל, אז ברגל איז דא כופר, און נאכהער קען איך שוין מאכן א קל וחומר אפצולערנען אז קרן ברשות הניזוק, כאטש ס'איז א תם, זאל מען באצאלן כופר שלם. די איז על כדעתך. לייק איך קויפער ברגע, אויב איך וויל זאגן ברגע און נישט דוקא קויפער. וטענה, מען איז זאגט אין די רגע נעשה לו, און די תנא לערנט עס אפ פון איז זאגט אין די רגע, אזוי ווי איך זעה מען זאגט אין די רגע, איז הרבה רשות הניזוק פון רשות הרבים. וואס פון רשות הרבים באצאלט מען גארנישט נישט פון נזקין דרגל, און רשות הניזוק באצאלט מען א גאנצן שאדן, איז אוודאי און אוודאי כופר, וואס א תם באצאלט אין רשות הרבים א האלבן כופר, איז אוודאי און אוודאי אין רשות הניזוק באצאלט ער א גאנצן כופר, לפרוך קען איך דאך אפפרעגן אזוי, מה לנזקין דרגל. שכן ישנו ברגל. ווייסטו פארוואס מיר זאגן דער רגל איז הארבער רשות הניזק פון רשות הרבים? דאס איז נאר א דין געזאגט געווארן ברגל, בכופר איז נישט געזאגט געווארן דער דין, זעסט דאך כופר באצאלט מען ניט. אין רשות הניזק ברגל, ממילא קען איך דאך נישט אפלערנען פון נזקין דרגל, איך טרעף נאר אז רגל איז הארבער רשות הניזק פון רשות הרבים ביי נזקין דרגל, און דו זעסט דאך ביי כופר איז עס נישט הארבער, ממילא וואלט איך נישט געקאנט אפלערנען קרן תם בחצר הניזק פון נזקין דרגל.

קרן תם, וואס ברשות הרבים באצאלט מען חצי כופר ביי רבי יוסי הגלילי, איז אוודאי און אוודאי אז ברשות הניזק באצאלט מען כופר שלם. אלמא איכא כופר ברגל, שמע מינה, פירט די גמרא אויס אז ברגל איז אויכעט פארהאנען כופר. רש"י. זאגט די משנה, אדם מועד לעולם, א מענטש איז שטענדיג א מועד, ער איז מזיק דארף ער באצאלן א גאנצן שאדן, בין שוגג בין מזיד, צי ער האט געמאכט דעם שאדן בשוגג צי במזיד, בין נעור, סיי ער איז געווען נעור, בין ישן, סיי ער איז דעמאלט געשלאפן ווען ער האט געמאכט דעם שאדן, תוספות, פריער דף ד' עמוד א', דיבור המתחיל, כיוון, ברענגט תוספות אראפ דעם ירושלמי, וואס אין ירושלמי שטייט אז נישט שטענדיג איז ישן מחוייב. למשל, ראובן האט זיך געלייגט שלאפן, איז געקומען צו גיין שמעון און האט זיך געלייגט לעבן ראובענען, און ראובן האט מזיק געווען שמעונ'ען, איז ראובן פטור, ווייל דאס איז דאך אונס גמור. ווי איז אבער דער צווייטער שמעון האט מזיק געווען ראובנ'ען איז ער חייב, ווי תוספות איז מסביר עמוד ב' אז אויף אונס גמור איז א מענטש אויכעט פטור, סימא את עין חברו אז איינער האט געמאכט בלינד די אויג פון זיין חבר אפילו בשוגג, ושיבר את הכלים אדער האט צעבראכן די כלים, משלם נזק שלם, דארף ער באצאלן א גאנצן שאדן. רש"י, סימא עין חברו, אפילו בשוגג, דארף ער אויך באצאלן א גאנצן שאדן. גמרא, זאגט די גמרא, קתני, מיר האבן דא געלערנט, סימא את עין חברו, דומיא דשיבר את הכלים, ער לערנט מיר סימא עין חברו, צוזאמען מיט שיבר את הכלים, מה התם, אזוי ווי דארטן ווען ער האט צעבראכן די כלים, נזק אין ארבעה דברים לא מען דארף נאר באצאלן נזק, אבער נישט ארבעה דברים, ביי כלים פאסט זיך דאך נישט צו זאגן ארבעה דברים, אף סימא את עין חברו, די זעלבע זאך ער האט געמאכט בלינד די אויג פון זיין חבר, נזק אין ארבעה דברים לא אויב ס'איז געווען בשוגג דארף ער נאר באצאלן נזק נישט ארבעה דברים, ארבעה דברים איז מען נאר מחויב, אדער במזיד אדער קרוב למזיד. איך לערן דאס אפ פון פסוק כי יריבון אנשים, וואס דארט ווערט דערמאנט ריפוי און שבת, און דארט רעדט זיך אז ס'איז נישט געוועזן בשוגג. פרעגט די גמרא, מנא הני מילי, פון וואנעט ווייס איך אז בשוגג דארף מען באצאלן נזק? אמר חזקיה, וכן תנא דבי חזקיה, חזקיה האט געזאגט, אזוי האט מען געלערנט אין בית מדרש פון חזקיה, אמר קרא שטייט אין פסוק, פצע תחת פצע, דער פסוק איז מר איבריג, ווייל עס שטייט שוין כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה, אזוי ווי ער האט געמאכט דעם חבר אזוי זאל מען אים מאכן, מיינט מען נישט מען זאל מאכן אין אים דעם מום, נאר מען מיינט ער זאל באצאלן געלט, איז מיר דער פצע תחת פצע איבריג, זאגן מיר, לחייבו אים מחייב זיין על השוגג כמזיד ועל האונס כרצון, אז אפילו בשוגג, אפילו אונס, דארף ער באצאלן פאר נזק. פרעגט די גמרא, די פצע תחת פצע האט מען נישט איבריג, הא מבעי ליה, איך דארף דאך האבן דעם פצע תחת פצע, ליתן צער במקום נזק, אויף אזאין ארט ווי מען דארף באצאלן פאר דעם נזק, דאך דארף מען אויך באצאלן פאר דעם צער, איך וואלט געוואלט מיינען אז ווען דארף מען באצאלן צער דווקא אויף אזאין ארט ס'איז נישט דא קיין נזק, ער האט אים אפגעבריט אויף דעם נאגל וואס ער האט נאר צער, דעמאלט גיבט מען צער, אבער דארטן נאר ווען ער באצאלט דעם נזק, למשל האט אים אפגעהאקט די האנט, באצאלט ער דאך געלט פאר די האנט, וואלט איך געוואלט מיינען אז עס איז שוין גענוג, זאג איך ניין, ער דארף אים באצאלן צער, דער צער וואס א מענטש וויל ליידן, ווען ער איז געווארן שוין מוכתב למלכות מען זאל אים אפשניידן די האנט, וויפיל א מענטש העט זיך לאזן קאסטן אז מען זאל נישט אפשניידן מיט קיין מעסער, נאר דורך סם, ער זאל נישט האבן קיין ווייטאג, דאס דערציילט מיר דער פצע תחת פצע, טא ווי זאגסטו א פצע תחת פצע גייט מיר מרבה זיין שוגג, ענטפערט די גמרא, אם כן אויב אזוי אז דער פסוק גייט מיר נאר זאגן איין זאך, ליתן צער במקום נזק, לכתוב קרא זאל מיר דער פסוק זאגן פצע בפצע, מאי תחת פצע? שמע מינה תרתי, איז א ראיה ביידע דרשות, אי ס'איז א ראיה ליתן צער במקום נזק, און אויך איז א ראיה אז בשוגג דארף מען אויך באצאלן א גאנצן שאדן. תוספות ווייטער דף כ"ז עמוד ב' דיבור המתחיל ושמואל, זאגט תוספות אז כאטש די גמרא האט דא מרבה געווען אונס כרצון, אבער א אונס גמור איז מען פטור. א ראיה ברענגט תוספות פון דעם ירושלמי וואס מ'האט פריער דערמאנט, אז אויב איינער האט זיך געלייגט שלאפן און א צווייטער האט זיך געלייגט לעבן אים, איז דער וואס האט זיך פריער געלייגט האט מזיק געווען דעם צווייטן וואס האט זיך געלייגט לעבן אים שלאפן, איז ער פטור. פארוואס? ווייל דאס איז אונס גמור. נאך זאגט תוספות אזא אן אונס וואס דאס איז גלייך צו גניבה איז ער פטור דאס הייסט א שומר שכר איז פטור אויף אונסין ביי גניבה ואבידה איז ער מחוייב דאך איז דא א חילוק פון גניבה און אבידה.

אזא אן אונס וואס איז גלייך צו אבידה, וואס דער אונס פון דער אבידה איז דאך קרוב לפשיעה, ביי דעם מאל וועט א אדם המזיק יא זיין חייב. ס'איז נישט קיין סתירה צו דעם וואס מיר האבן א כלל אונס רחמנא פטריה, ווי די גמרא זאגט ווייטער דף כ"ח עמוד ב, און דא בין איך מחייב אדם המזיק באונס, מ'מיינט אזא אן אונס וואס דער אונס איז קרוב לפשיעה, ס'איז אזא אן אונס וואס איז גלייך צו אבידה, נאר אויף אזא אן אונס זענען מיר מחייב אדם המזיק, אבער אונס גמור איז אפילו אדם המזיק אויכעט פטור, רשי. אמר רבה, האט רבה געזאגט, היתה אבן מונחת לו בחיקו, א שטיין איז געליגן ביי אים אויף די שויס, ולא הכיר בה, ער האט קיינמאל נישט געוויסט פון דעם שטיין, איינער האט אוועקגעלייגט דעם שטיין אויף זיין שויס און ער האט נישט באמערקט, ועמד, און דער מענטש האט זיך אויפגעשטעלט, ונפלה, און דער שטיין איז אראפגעפאלן, לענין נזקין, אויב ער האט מזיק געווען א מענטש, חייב, איז ער מחויב צו באצאלן, ווייל איך זאג דאך אז שוגג איז מחויב אזוי ווי מזיד, און אונס איז אזוי ווי רצון, אונס גמור זאגט תוספות איז פטור, אבער אזוי אונס איז מען חייב. לענין ארבעה דברים, דער דין איז דאך ווען אן אדם המזיק את חברו, א חוץ נזק דארף ער אויך באצאלן צער, ריפוי, שבת, בושת, קעגן די ארבעה דברים, פטור איז ער פטור, ווייל ארבעה דברים ווי רש"י זאגט אין סוף עמוד א', אז מ'איז מער נישט מחויב די ארבעה דברים נאר מזיד אדער קרוב למזיד, ווייל ריפוי ושבת לערן איך אפ פון די פרשה כי יריבון אנשים, און דארטן איז עס געוועזן נישט קיין שוגג. לענין שבת, לגבי דעם דין פון שבת, למשל דער שטיין איז ארויסגעפאלן פון איין רשות, פון רשות היחיד אין רשות הרבים, אדער די שטיין איז געפאלן אויף א מענטש צי אויף א בהמה און ס'האט געמאכט א חבורה, און חבורה איז דאך איינס פון די מלאכות וואס איז דא א חיוב חטאת, זאגן מיר ער איז פטור פון א חטאת, מלאכת מחשבת אסרה תורה, די תורה האט גע'אסר'ט מלאכת מחשבת, ער האט געוואלט טון א מלאכה נאר האט געמיינט היינט איז א וואכעדיגע טאג אדער האט געוויסט ס'איז היינט שבת נאר האט געמיינט אז די מלאכה מעג מען טון אבער דא אויך האט ער דאך נישט געוואלט טון קיין שום מלאכה דעריבער איז ער פטור לענין גלות אז דאס איז געפאלן אויף א מענטש און ס'האט דערהרג'עט די מענטש פטור איז ער פטור פון גלות כאטש שטענדיג הורג נפש בשגגה גייט אין גלות אבער דא אין דעם פאל איז ער פטור פון גלות. ווייל שוגג ווערט אנגערופן דארט ווי ער האט פריער געהאט א ידיעה, און דא האט ער קיינמאל פון דעם נישט געוואוסט. תוספות איז דא מסביר, כאטש ביי חלב, כאטש עס שטייט דארט בשגגה, איז נישט דא א דין אז זאל פריער געווען וויסן אז דאס איז חלב. נאך זאגט תוספות, אומר מותר, זאגן מיר לגבי גלות, איז מען פטור, כאטש ביי שבת און עבודה זרה שטייט בשגגה און מען איז מחייב צו ברענגען א קרבן חטאת אומר מותר, פארוואס איז אנדערש דער שוגג פון גלות וואס עס דארף זיין אז זאל וויסן ידיעה בתחילה און אומר מותר איז פטור פון גלות, אין אנדערע ערטער טרעפט מען עס ניט, ווייל ביי גלות ווערט דערמאנט אסאך מאל דאס ווארט בשגגה, וואס קען זיין אומר מותר ביי די הרג'נען א מענטש, א מענטש ער רעדט זיך איין, אז ווייל יענער איז א בעל עבירה, וואס ער האט געטאן די און די עבירה, דעריבער מעג ער אים אליין הרג'נען. לענין עבד, דער שטיין איז געפאלן אויף זיין עבד און אויסגעהאקט א צאן פון עבד אדער געמאכט בלינד די אויג, פלוגתא דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן, ס'איז א מחלוקת פון ר' שמעון בן גמליאל און די רבנן צו דער עבד גייט ארויס פריי. דתניא, מיר האבן געלערנט, הרי שהיה רבו רופא, זיין באלבאס איז געווען א דאקטער, ואמר לו, דער עבד זאגט צום באלבאס, כחול עיני, ער זאל ארום דעם אויג לייגן כחול, וואס דער סדר איז אמאל געווען צו לייגן אין דעם אויג, וסימאה, און ער האט געמאכט בלינד די אויג, דער בעל בית בשוגג האט נישט געוואלט, אדער ער זאגט צום בעל בית חתור לי שיני, טו מיר ארומקראצן די ציין, והפילה, און דער באלבאס נישט וועלנדיג האט ער איז ער ארויסגעווארפן דעם צאן, שיחק באדון, לאכט ער אויף דעם אדון ויצא לחירות און ער גייט ארויס פריי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, רב שמעון בן גמליאל זאגט, ושחתה, דארטן אין דער פרשה פון שן ועין אז דער עבד גייט ארויס פריי שטייט ושחתה עד שיתכוין לשחתה, ווען גייט ער ארויס פריי? ווען דער באלבאס האט עס געוואלט משחת זיין, אבער דא אויב דער באלבאס האט געטראכט לטובה גייט ער נישט ארויס פריי. איז די זעלבע זאך ביי אונז, אז עס איז געליגן א שטיין און לא הכיר בה, איז דאך זיין כוונה נישט געווען לשחתה, איז לויט רבן שמעון בן גמליאל ווערט דער עבד נישט פריי ווען דער שטיין האט אויסגעהאקט א צאן, און לויט די רבנן גייט ער ארויס פריי. א צווייטע דין, הכיר בה, ער האט געוויסט ער האט ליגן א שטיין, ושכחה, און האט עס פארגעסן.

לענין ד' דברים פטור, לגבי ד' דברים איז ער פטור, כאטש ער האט עס געוויסט, ער האט א שטיין, נאר שכחה ווערט אנגערופן שוגג, דאס הייסט נישט קיין פשיעה. די גמרא זאגט אין ביצה, אנפאנג צווייטן פרק, ביי די מעשה פון דעם סמיא, א בלינדער וואס האט איינמאל נישט געלייגט עירוב תבשילין און נאכאמאל האט ער נישט געלייגט עירוב תבשילין ער האט צוויי מאל פארגעסן, זאגט דאך די גמרא אז די צווייטע מאל הייסט מען שוין א פושע, אבער ס'ערשטע מאל הייסט מען נישט קיין פושע. לענין גלות, אויב דער שטיין האט דערהרגעט א מענטש, לגבי'ן חיוב גלות, חייב איז ער חייב, דאמר קרא, שטייט אין פסוק בשגגה, מכלל דהוה ליה ידיעה, ער האט פריער געוויסט, והא הוה ליה ידיעה, און דא אויך האט ער דאך פריער געוויסט ער האט דעם שטיין, הייסט עס שוגג. לענין שבת, לגבי דעם דין פון שבת, פטור איז ער פטור, ווייל ביי שבת איז ער נאר מחויב דווקא במלאכת מחשבת, ער האט געוואלט טון א מלאכה און ער האט געמיינט אז היינט איז א וואכעדיגער טאג, אבער דא האט ער דאך נישט געוואלט טון קיין מלאכה. ביי דעם ערשטן דין לא הכיר בה ווערט דערמאנט פריער שבת און נאכדעם ווערט דערמאנט גלות, און דא אויך ווערט דערמאנט פריער גלות און נאכדעם שבת, איז רש"י באווארנט דאס ווייל ער מיינט דאך צו זאגן אזוי, לענין גלות הייסט עס א שוגג, און כאטש לגבי גלות הייסט עס א שוגג, אבער לגבי שבת איז ער פטור, ווייל עס פעלט אין מלאכת מחשבת. לענין עבד, אויב. דער עבד האט אויסגעהאקט א צאן אדער די אויג, פלוגתא דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן, ווי מיר האבן פריער געלערנט אז לויט רבן שמעון בן גמליאל גייט ער נישט ארויס פריי, עס דארף זיין ער זאל מכוון זיין צו לשחתה צו טון שלעכטס. א דריטער פאל, נתכוין לזרוק שתים, ער האט געוואלט ווארפן דעם שטיין, צוויי אמות, ער האט דעם שטיין אין האנט, און ער וויל אים ווארפן צוויי אמות, וזרק ארבע, און ער האט אים געווארפן פיר אמות, לענין נזקין חייב, לגבי נזקין, אז די פיר אמות ווי עס איז געפאלן האט ער מזיק געווען א מענטש דארף ער באצאלן נזק, לענין ד' דברים, די ד' דברים צער ריפוי שבת בושת פטור. איז ער פטור פארוואס ער הייסט נישט קיין פושע ווייל ער האט נישט געוואלט דארט ווארפן לענין שבת מלאכת מחשבת בעינן ער דארף טראכטן צו טוהן א מלאכה אבער דא האט ער דאך געוואלט ווארפן נאר צוויי אמות אין רשות הרבים דאס איז דאך נישט קיין מלאכה. לענין גלות. דא איז דא צוויי פשטים אין רש"י, לויט דעם ערשטן פשט איז ער מחויב אין גלות, ווי תוספות איז מסביר, ווייל ס'איז דא א פסוק בלא צדיה, לערן איך אפ פון דעם פסוק אז אויב ר'האט געוואלט ווארפן דעם שטיין אויף מזרח זייט און דער שטיין איז געפאלן אויף מערב זייט און ס'האט דערהארגעט א מענטש בשוגג, זאגן מיר ער איז פטור. בלא צדיה ער האט נישט געוואלט ווארפן אין דער זייט נאר האט געוואלט ווארפן אין דער זייט דעמאלטס איז ער מחויב גלות. זאגן מיר דא א אבער ער האט געוואלט ווארפן אין דער זייט האט געווארפן אין דער זייט נאר האט געוואלט ווארפן נאר צוויי און ס'געפאלן פיר. פרט לנתכוון לזרוק שתיים וזרק ד' ליגט דאס נישט אין כלל פון וכי יזיד, נאר דאס ליגט אין כלל פון ושמתי לך מקום אז ער דארף יא גיין אין גלות. דער צווייטער פשט אין רש"י איז אשר לא צדה. ער האט נישט מכוון געווען צו ווארפן צו אים אין דער זייט, דעמאלט זאג האט נישט געלאקערט אויף אים, דעמאלט זאגן מיר גייט ער אין גלות, פרט לנתכוון לזרוק שתיים וזרק ד', ער האט ער האט געוואלט גע מכוון געווען אויף דער זייט צו ווארפן, איז ער פטור פון גלות, לענין עבד פלוגתא דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן, לגבי דעם דין פון עבד איז א מחלוקת פון רבן שמעון בן גמליאל און די רבנן. א פערדע דין איז, נתכוון לזרוק ארבע, ער האט געוואלט ווארפן פיהר אמות, וזרק שמונה, און דער שטיין איז געפאלן ווייט פון אים אכט אמות. לענין נזקין, אויב ר'האט מזיק געווען א מענטש, חייב, דארף ער באצאלן נזק. לענין ד' דברים, די ד' דברים אחוץ נזק, צער, ריפוי שבת בושת, פטור, איז ער פטור, דאס הייסט נישט קיין פשיעה. לענין שבת, לגבי שבת איז דאך דא א דין אז עס דארף זיין מלאכת מחשבת אז די זאך איז געווארן אפגעטון וואס כ'האט געוואלט טון,

לענין עבד, פלוגתא דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן, לגבי דעם דין צו דער עבד גייט ארויס פריי, לויט די רבנן גייט ער ארויס פריי, און לויט רבן שמעון בן גמליאל גייט ער נישט ארויס פריי. רש י. ואמר רבה, נאך האט רבה געזאגט, זרק כלי מראש הגג. רשי טייטשט אז דער בעל הכלי, דער בעל הבית פון די כלי, האט געווארפן א כלי מראש הגג, ובא אחר ושברו במקל, און ס'איז געקומען א צווייטער האט צעבראכן די כלי מיט א שטעקן, פטור, איז דער וואס האט עס צעבראכן מיטן שטעקן איז פטור, ווייל די כלי וואלט דאך סיי ווי געווארן צעבראכן, מאי טעמא? מנא תבירא תבר דאס ווערט אנגערופן ווי די כלי איז שוין געווען א צעבראכענע. תוספות פריער דף י ז עמוד ב', דיבור המתחיל זרק, זאגט תוספות אז ווי וועט זיין זרק אבן או חץ על הכלי, און ס'איז געקומען א צווייטער און ער האט צעבראכן די כלי, דארט איז זיכער דער וועלכע האט צעבראכן חייב דא פאסט זיך נישט צו זאגן מנא תבירא תבר, ווייל ס'איז א חילוק פון זורק אבן ביז זורק כלי עצמו. דאס וואס רש י טוט דא טייטשן זרק כלי מראש הגג, דער בעל הכלי האט געווארפן א כלי מראש הגג, שטעלט זיך אויף דעם דער ראש. פארוואס דארף רש י אזוי טייטשן דער בעל הכלי? זאגט דער ראש, ווייל ס'איז שווער געווען פארוואס ווערט נישט דערמאנט די דין פון דעם זורק, אז דער זורק איז חייב כאטש דער צווייטער האט עס צעבראכן. אבער דער ראש זאגט, איך קען נישט לערנען ווי רש י אז דער בעל הכלי האט געווארפן די כלי, ווייל דעמאלט איז דאך א זיכערע זאך אז דער וועלכע האט צעבראכן די כלי איז פטור, ס'איז דאך אבידה מדעת, יענער האט דאך געמאכט די כלי זאל גיין לאיבוד, ס'איז גלייך ווי ער האט מפקיר געווען די כלי, דעריבער לערנט דער ראש פשט אז געווארפן די כלי האט געווארפן נישט דער בעל הכלי, נאר וויילע רבה איז מפרש דעם טעם פון מנא תבירא תבר, ווייס איך שוין פון דעם אליין אז דער זורק איז חייב, ווייל ער האט דאך געמאכט אז דאס זאל ווערן א צובראכענע כלי. ואמר רבה, נאך האט רבה געזאגט, זרק כלי מראש הגג, איינער האט געווארפן א כלי מראש הגג,

אדער דער וועלכע האט געווארפן די כלי האט זיך מקדים געווען איידער די כלי איז געפאלן צו דער ערד האט ער דאס אוועקגענומען, לאמיר זאגן ס'איז געווען צוגעבינדן מיט א שטריק די כרים וכסתות צו אים ווי ער איז אויבן און ער האט עס אוועקגענומען איז דער דין פטור, איז דער וועלכע האט געווארפן איז פטור, מאי טעמא פארוואס איז ער פטור? אויף דער צייט וואס ער האט געווארפן קאן איך אים נישט מחייב זיין, ווייל בעידנא דשדייה דעמאלט ווען ער האט עס געווארפן פסוקי מפסקי גיריה, דעמאלט איז דאך זיינע פיילן געווען איבערגעהאקט, ווייל ס'איז דאך נישט געווען סופו לישבר, דעריבער קאן איך אים נישט פטר'ן אויף די זריקה, איי זאל איך אים מחייב זיין אויף דעם וואס ער האט אוועק גענומען די קרן וקסטות? זאגט דער רש י, ס'איז גרמא בנזקין. תוספות ברענגט אראפ דעם ריף אז דאס וואס שטייט דער האט אוועק גענומען די כרים וכסתות איז פטור, איז רבה לטעמיה וואס ער האלט נישט דינא דגרמי, אבער אויב איך טוה משפט'ן דינא דגרמי, דעמאלט איז דער וועלכער האט אוועקגענומען די כרים וכסתות איז טאקע חייב. תוספות זאגט, ולר י נראה דהא גרמא בנזקין הוא, ופטור לכולי עלמא, דאס איז גרמא בנזקין און ס'איז פטור דער וואס נעמט אוועק די קרן וקסטות. פארוואס הייסט דאס גרמא נישט גרמי? וואס איז דאס אנדערש? ווי שורף שטרותיו של חברו, דארט זאגט מען ס'איז גרמי פארוואס איז דא גרמא, און דער ראש ברענגט אראפ דעם רי און ר'איז מוסיף נאך א ווארט, כיוון שלא עשה מעשה בגוף דבר הניזוק, וויילע אין דעם דבר הניזוק האט ער גארנישט ניט געטאן, דאס וואס ער האט געטון איז נאר ער האט אוועקגענומען די מציל, דעמאלט הייסט עס נישט קיין גרמי, אזוי דארף מען לערנען, אין מאירי איז עס קלאר, דער מאירי זאגט אזוי, ווייל שורף שטרותיו טיט ער די מעשה המפסיד. ער טוט א מעשה וואס מאכט שאדן, איז עס גרמי, אבער דא אויך טוט ער נישט קיין מעשה המפסיד, נאר נעמט אוועק די מצל, און דעמאלט ווען ער נעמט אוועק די מצל, איז דאך דאס נישט קיין דינא דגרמי, נאר ס'איז גרמא בנזקין, וואס עס איז פטור. רש"י, ואמר רבה, נאך האט רבה געזאגט, זרק תינוק מראש הגג, איינער האט געווארפן א קינד מראש הגג,

צען מענטשן האבן אים געשלאגן מיט צען שטעקנס, בין בבת אחת, צי צוזאמען, בין בזה אחר זה, כולם פטורים, זענען אלע פטור, ווייל איך דארף האבן ביי רוצח מען זאל אים געבן מיתה אז ער זאל שלאגן דעם גאנצן נפש אדם, אבער דא איז קיינער נישט קיין מכה כל נפש, רבי יהודה בן בתירא אומר, רבי יהודה בן בתירא זאגט, בזה אחר זה, אויב איינער האט געשלאגן נאך דעם אנדערן, האחרון חייב, דער אנדערער איז חייב, מפני שקירב מיתתו, ווייל ער האט מקרב געווען די מיתה, איז די זעלבע זאך דא אויכעט לויט רבי יהודה בן בתירא, דער וואס האט אים צוגענומען מיט א שווערד, דער האט מקרב געווען זיין מיתה. וועט ער זיין חייב מיתה. נאך א דין, בא שור וקיבלו בקרניו, איינער האט אראפגעווארפן א תינוק מראש הגג, איז געקומען דער אקס און האט עס אריינגענומען די הערן און די קינד איז געשטארבן, פלוגתא דרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה ורבנן, אין דער זאך איז דא א מחלוקת, דתניא מיר האבן געלערנט, ונתן פדיון נפשו דמי ניזק, מען דארף אפשאצן וויפיל דער ניזק איז ווערט. אזויפיל געלט דארף ער געבן צו די יורשים, ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר, דמי מזיק, מען דארף געבן דמי מזיק, איז לויט ר' ישמעאל'ן וואס מען שאצט אפ דמי מזיק דארף ער באצאלן דער בעל השור כופר, אבער לויט די רבנן מען שאצט אפ ביי דעם ניזק, דא אט דער ניזק איז דאך גארנישט ניט ווערט געווען, ער וואלט דאך סיי ווי געווען געשטארבן, האט ער נישט קיין דמים דארף ער נישט געבן קיין כופר. ואמר רבה נאך האט רבה געזאגט נפל מראש הגג ונתקע באישה חייב בד' דברים דא רעדט זיך ער איז געפאלן ברוח מצויה וואס איז קרוב למזיד ווייל אויב ס'זאל זיין שוגג שוגג איז א אדם מחויב נאר נזק אין די אנדערע זאכן איז ער נישט מחויב וביבמתו לא קנה, כאטש ס'איז דא א דין הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד קנה, מיינט מען דווקא ער איז מכוון לביאת אישה, מתכוון לביאת אישה אחרת, און בשוגג איז ער געקומען אויף יבמתו, אבער דא האט ער זיך דאך נישט מכוון געווען לשום ביאה, האט ער נישט קונה געווען, און אויב די איינער פון די ברידער האט געמאכט אין איר א מאמר, קען ער איר נישט מייבם זיין האט ער איר גע'פסל'ט אויף אים

נאר מתכוון מיינט מען אז נתכוון להזיק אפילו לא נתכוון לבייש איז מען שוין חייב, און דא איז ער דאך נישט געוועזן נתכוון להזיק, זאל טאקע זיין אז ס'איז שוגג קרוב למזיד וראיה ער איז חייב בארבעה דברים, אבער קיין כוונה להזיק איז נישט געווען איז ער פטור פון בושת. ואמר רבה נאך האט רבה געזאגט נפל מראש הגג ברוח שאינה מצויה, ס'איז געווען א ווינט וואס איז דער ווינט פאסירט נישט דארט, והזיק ובייש חייב על הנזק איז ער נאר מחויב אויף נזק, ופטור בד' דברים, ווייל שוגג איז פטור פון די ד' דברים, ברוח מצויה איז ער אראפגעפאלן, והזיק ובייש חייב בד' דברים איז ער מחויב אין ד' דברים. ופטור על הבושת, אויף בושת איז ער פטור, ווייל עס איז נישט געווען קיין כוונה להזיק, ד' דברים איז ער מחויב, ווייל ס'איז רוח מצויה איז ער שוגג קרוב למזיד, ואם נתהפך חייב אף על הבושת, אויב ער האט אנגעהויבן צו פאלן האט ער געוואלט פאלן אויף דעם מענטש. איז ער דעמאלט מחויב אויך אויף בושת, דתניא מיר האבן געלערנט ממשמע שנאמר אז שטייט אין פסוק ושלחה ידה אז די פרוי וועט אויסשטרעקן די האנט, זי וויל ראטעווען איר מאן זאל נישט ווערן געשלאגן, שטייט אין פסוק ושלחה ידה זי וועט אויסשטרעקן איר האנט והחזיקה זי וועט אננעמען במבושיו אויף א ארט ווי איינער ווערט פארשעמט, איני יודע ווייס איך נישט שהחזיקה, מה תלמוד לומר וואס שטייט אין פסוק והחזיקה לומר לך דיר צו זאגן כיוון שנתכוון להזיק אויב מ'איז מכוון להזיק אף על פי שלא נתכוון לבייש, איז מען חייב. דעם דין בושת לערן איך דאך אפ פון דעם דארטיגן פסוק. ואמר רבה נאך האט רבה געזאגט, הניח לו גחלת על לבו, ער האט אוועקגעלייגט א קויל אויף זיין הארץ, ומת, און דער מענטש איז געשטארבן, פטור איז ער פטור, ווייל ער האט געדארפן אליין אראפנעמען פון זיך די קויל. על בגדו ונשרף ער האט אוועקגעלייגט אויף זיין בגד א קויל און די מלבוש איז געווארן פארברענט חייב, דעריבער האט ער נישט אוועקגענומען די קויל ווייל ער זאגט וואס דארף איך עס אראפנעמען איך וועל אים מאנען לדין וועט ער מיר זיין חייב. אמר רבא האט רבא געזאגט תרוייהו תננהי דיע ביידע דינים על לבו און על בגדו דיע ביידע זאכן האבן מיר געלערנט על לבו דתנן מיר האבן געלערנט כבש עליו ער האט איינעם אריין געפרעסט לתוך אור אין פייער, ער לאזט אים נישט ארויס גיין או לתוך המים אין וואסער, ואינו יכול לעלות משם, ער קען נישט פון דארט ארויף גיין און מת חייב, איז ער חייב. דחפו לתוך האור האט אים אריין געשטויסן אין פייער, או לתוך המים אדער אין וואסער, ויכול לעלות משם, ער קען זיך ראטעווען פון דארטן און מת ער איז געשטארבן פטור, איז די זעלבע זאך דא אויכעט, הניח לו גחלת על לבו ומת פטור אבער האט ער נישט געקאנט אראפ נעמען בגדו, ווי האמער געלערנט דעם דין ביי בגדו איז ער חייב, דתנן מיר האבן געלערנט קרע את כסותי שבר את כדי חייב, ער זאגט צו אים, דו קאנסט צערייסן מיין בגד, דו קאנסט צעברעכן מיין כד, און יענער האט טאקע אזוי געטאן, איז ער חייב, ווייל ער זאגט צו אים, דו ווילסט, טו, אבער דו וועסט באצאלן. ווי איז אבער האט געזאגט, על מנת לפטור, אז דו וועסט אזוי טאן וועסטו זיין פטור, דעמאלט איז די דין, פטור איז ער פטור. בעי רבה, האט רבה געפרעגט א שאלה, הניח גחלת על לב עבדו, ער האט אוועקגעלייגט א קויל אויף דעם הארץ פון זיין קנעכט, פון זיין חבר, מהו, ווי איז דער דין? צי זאגן מיר כגופו דמי, ס'האט דעם זעלבן דין כגופו? או אדער כממונו דמי? תוספות לערנט דא פשט. אז דא רעדט זיך אין אזא פאל, דער עבד איז צוגעבינדן, דער עבד קען נישט אראפנעמען, און דער בעל הבית שטייט דערלעבן. און עס רעדט זיך דער עבד איז נישט געשטארבן, נאר איז געווארן געניזיקט. איז א ספק, אפשר וועט דער בעל הבית נישט אוועקנעמען, ווייל ער וועט דאך אים באצאלן פאר דעם שאדן. לערנט תוספות אז דער עבד אליין קען נישט אראפנעמען. רש"י לערנט אז דער עבד איז נישט צוגעבינדן, און די שאלה איז לגבי נזיקין, ווייל דער עבד איז א בן דעת און ער קען אוועקנעמען די גחלת און ער האט נישט געטאן, דארף ער, האט ער אליין פושע געווען, איז ער פטור, אדער איך זאג כממונו דמי און ער איז חייב. אם תמצא לומר, אויב דו וועסט זאגן כגופו דמי, אז הניח גחלת על עבדו, האט עס דעם דין ווי ער לייגט דאס אוועק אויף דעם גוף פון זיין חבר און ער איז פטור ווייל ער האט געדארפן אוועק נעמען. פרעג איך דיר שורו מהו ווי איז דער דין? ער האט אוועק געלייגט אויף דעם שור. צי זאגן מיר דער שור האט אויך שכל ער זאל אראפ ווארפן פון זיך די קויל און אויב ער האט דאס נישט געטון איז עס נישט זיין שולד ער איז נאר א גורם.

ווי איז אבער אויף זיין ממון, אויף זיין בגד חייב, והא דלא סילקה, דעריבער האט ער נישט אוועק גענומען, סבר ער טראכט אתבענו ליה בדין ויפרע לי, כ'וועל אים מאנען בדין וועט ער מיר באצאלן, כבש עליו שתקפו שם ער האט אים דארט געהאלטן עד שמת ביז ער איז געשטארבן חייב. אויב ער זאגט צורייס מיין מלבוש צוברעך מיין כלי, חייב, דהכי קאמר ליה, אזוי זאגט ער אים, אם תרצה, אויב דו ווילסט, קרע צורייס ושלם און באצאל, אבל אבער פירש לו על מנת, ער זאגט אים על מנת, דו וועסט נישט דארפן באצאלן פטור, עבדו כגופו דמי. ואם הניח אדם גחלת על עבדו פטור שהיה לו לעבד לסלקו ווייל דער עבד האט דאס געדארפן אראפ נעמען שורו כממונו שאין בו דעת לסלקו ער האט נישט קיין שכל אראפ צו נעמען וחייב הדרן עלך כיצד הרגל הדרן עלך כיצד הרגל.